אויב ער האט אמאל געפירט מלחמות קעגן די קאלאמייער הערשער, איז עס נישט געווען ווייל ער האט די מלחמה אנגעהויבן, ער האט געטון אלץ צו פוצן זיך אין זייערע פעדערן, צו קראקען ווי זיי. ערשט ווען זיי האבן ביי קיין פאל נישט געוואלט אים ארייננעמען אין דער חברה ווייל ער איז נישט געווען קיין קאלאמייער, איז ער ארויס אין מלחמה קעגן זיי. קעגן די נייע הערשער האט מען קיין מלחמה נישט געקענט פירן, מען האט בלויז געקענט לעקן דעם שטויב פון זייערע שטיוול, אויב מען האט נישט געוואלט צוטראטן ווערן פון זיי. און דאקטער צערבע האט געלעקט די שטיוול פון די נייע לייט, אלע זייערע פארלאנגען אנטקעגן געקומען, ער האט אויף א וויילע געמיינט אז זיי, די נייע מענטשן, וועלן אים פארשטיין, לאזן אים פונאנדערבליען זיך אין זיין גרויסקייט אויב זיי פארשטייען אים נישט, אויב זיי ווילן בעסער שווענעריי און וואולגאריטעט און עם-הארצות, וועט ער זיי עס דערלאנגען מיט דער פולער האנט און זאלן זיי זיך דערווערגן דערמיט.

אבער וויפיל ער איז נישט געקראכן פון דער הויט צו זיין איינער פון די לייט אין די שטיוול, האט ער נישט נושא חן געווען ביי זיי, איז ער געבליבן א זייטיגער, א פרעמדער. א קליינגעוויקסיגער, א שוואכער, מיט א גרויסן קאפ איבער א קליין גופל, אן אויסגעווייקטער אין ביכער, אן אינטעלעקטועלער פון קאפ ביז די פיס, אין וועמען די ירושה פון זיין פאטער דעם פאסטאר איז נאכאלץ געלעגן אין די ביינער, האט ער פאר קיין פאל נישט געקענט דערווערבן קיין ליבשאפט צו זיך ביי די לייט. ער האט נישט געקענט מיטהאלטן מיט זייערע פרייליכע סעודות, נישט געקענט אריינפרעסן אזויפיל ווי זיי, נישט אריינזויפן אזויפיל קופלעס ביר ווי זיי, נישט אריינציען אזויפיל ציגארן רויך, נישט געהאט וואס צו דערציילן וועגן די קאמפן און וואפן, מיט וואס זיך צו בארימען וועגן ווייבער און ליבע-געניטקייטן. ער איז זיי גלייך לאנגווייליג געווארן מיט אים. לאנגווייליג פון זיין געלערנטקייט און שווערקייט, פון זיין אויסזען און באנעמונג. זעענדיג אז די לייט אין שטיוול האבן פיינט אינטעלעקטואלן און מענטשן פון גייסט, האט דאקטער צערבע פרובירט אויסלאכן פאר זיי אט די מענטשן, מאכן פון זיי אש און בלאטע, אבי צו געפינען דערמיט חן אין זייערע אויגן. אבער אויסרעדנדיג אלדאס בייז אויף אינטעלעקטואלן, איז ער דערביי אליין געבליבן דער אינטעלעקטואל פון קאפ ביז די פיס. ער האט פאר קיין פאל נישט געקענט אניאגן די נייע פען-לייט אין זייער וואולגאריטעט און שלעכטן געשמאק. די מענטשן אין מאַכט האָבן אים אויסגעמיטן. די דאַמען אין די סאַלאָנען האָבן זיך נישט אומגעקוקט מער אויף אים. אין זײַן ביטערקייט האָט ער זיך אָפֿט דערמאָנט אין רודאָלף מאָזערס סאַלאָן, אין וועלכן ער פֿלעג קומען, און די מענטשן, מיט וועלכע ער פֿלעגט זיך באַנעגעגענען. מיט חרטה האָט ער זיך דערמאָנט אין דאָקטער קליינס נבֿיאות וועגן די נײַע צײַטן, אָבער עס איז נישט געווען מער קיין צוריקגאַנג פֿאַר דאָקטער צערבע. ווי נאר ער האט געטאן דעם ערשטן פאל פון בארג אויף וועלכן ער איז ארויפגעקראכן, אזוי האט ער גענומען גליטשן זיך אראפ אלץ נידריגער און נידריגער, אן אן אפהאלט. צום ערשט איז ער געווארן סעקרעטאר פון דער צייטונג פון וועלכער ער איז פריער געווען רעדאקטאר. דער נייער רעדאקטאר, דער געוועזענער רעפארטער, האט איבער אים געהערשט, געגעבן אים באפעלן און אפגעווארפן זיינע ארטיקלען פון צייט צו צייט. שפעטער האט מען אפילו צוגענומען ביי אים אט דעם באליידיגנדיגן פאסטן און מען האט אים געגעבן ערגערע ארבעט, צו באשרייבן מאניפעסטאציעס, מארשן, יום טובים. ביסלעכווייז איז ער איבערגעגאנגען צו אויסשפיר-דינסט אין פרעמדע לענדער. דאקטער צערבע האט זיך נישט גענארט. כאטש זיין טיטול איז געווען פון א פרעסע-שעף אין דיפלאמאטישן דינסט, האט ער געוואוסט אז ער איז אין דער אמת נישט מער ווי אן אגענט אין שפיאנאזש דינסט. דאקטאר זיגפריד צערבע, דער פאעט און דענקער אין שפיאנאזש דינסט. ערגער דערפון איז געווען וואס אויך אין אט דער דינסט איז ער נישט געווען דער באלעבאס, נאר א משרת ביי א העכערן פון זיך, וואס האט אים געגעבן באפעלן, גערעדט צו אים פון אויבן אראפ און געהאלטן אויף אים אן אויג ווי אויף איינעם וועמען מען קען נישט טרויען. ווי אויף יענער זייט ביי זיך אין לאנד, אזוי אויך דא אין פרעמדן לאנד, האט ער פאר קיין פאל נישט געקענט איינקויפן זיך א ליבע ביי די מיטארבעטער אין דיפלאמאטישער דינסט. מערסטנס ניי אויפגעקומענע, אן יעדע דיפלאמאטישע רוטין פון די קייזערליכע צייטן. פארשוינען וואס האבן געטראגן זייערע פאסטנס פאר פארטיי ארבעט, האבן זיי זיך גארנישט פארשטאנען אויף דאקטאר צערבע'ס געלערנטקייט און פילאזאפישע געדאנקען. אויף זיינע טיפקייטן און דיכטערישן באנעם. זיי האבן געזען אין אים בלויז א קאמיש, אלטמאדיש מענטשל, א פרעמדן און א צוטשעפעניש. ער, פון זיין זייט, האט געהאסט זייערע מאניערן, זייערע היילס האבן געעגבערט זיינע אויערן, זייערע קנאפל-קלאפערייען האבן געראצט זיין קאפ, זייערע ארעם-אויסשטרעקענישן און ברילערייען האבן אים געשלאגן צו דער גאל. ער איז געווען ביטער, אנטוישט, צערייצט, מיד.

דורכלייענענדיק בלויז איין וואָרט פון צען, האָט ער דורכגעוואָרפן מיט די טריבע אויגן די פילע בריוו, און מיט כעס זיי איינס נאָכן אַנדערן געוואָרפן מערסטנס אין מיסטקאָרב. ער האָט שוין געקענט זייער אינהאַלט נאָך איידער ער האָט רעכט אין זיי אַריינגעקוקט, איינער איז געווען ענלעך צום אַנדערן. מיט דעם זעלבן איבל און ווידער-געפיל האָט ער אויך גענומען דורכקוקן דעם שווערן בריוו פון איינעם, וואָס האָט זיך אונטערגעשריבן געאָרג יואַכים האָלבעק. א געדיכטן בריוו, אנגעשריבן אויף עטליכע זייטן מיט גאטישע בוכשטאבן, כדי אים וואס גיכער צו ווארפן אין מיסט קאסטן. אבער ווי נאר ער איז דורכגעלאפן די ערשטע באנאלע שורות, וואס זענען געווען פול מיט העפליכקייט אנטשולדיגונגען און התנצלות, האט זיך זיין געניט אויג פארהאלטן אויף מאדנע שורות וואס ער האט קיינמאל אזעלכע פריער נישט געליינט. וואס ווייטער ער האט די גאטישע שורות געליינט, אלס מער האבן זיי אים פארכאפט. דאס איז אייגנטליך נישט געווען מער קיין בריוו, נאר א ווידוי, אן אויסגעשריי פון איינעם וואס האט געשריבן נישט מיט טינט נאר מיט בלוט. און כאטש עס איז געווען אסאך יינגלערישקייט און הילפלאזיגקייט אין דעם בריוו, אפגעריסענע פראזן וואס האבן זיך אפט נישט געבונדן, זענען אבער אויך דארטן געווען טיפע זעלישע אויסגוסן, שווערע איבערלעבענישן, פיין, פארצווייפלונג און בענקשאפט. דאקטער צערבע האט מער נישט איבערגעהיפט די שורות פון אט דעם בריוו, ווי זיין שטייגער איז געווען צו ליינען בריוו אין זיין אומגעדולדיגקייט. ער האט געליינט יעדעס ווארט, אפטמאל אפגעשטעלט זיך אויף א שורה און זי נאכאמאל איבערגעליינט. ווען ער האט דורכגעליינט אלע בלעטער ביזן סוף, האט ער זיי נאכאמאל אפילו דורכגעקוקט. עס איז נישט געווען דער מענטש וואס האט דעם בריוו געשריבן וואס האט דאקטער צערבען פארכאפט. דאקטער זיגפריד צערבע האבן מענטשן נישט אינטערעסירט, ני זייערע ליידן ני זייערע פריידן. דער איינציגער מענטש אין דער וועלט וואס איז אים אנגעגאנגען איז געווען ער, דאקטער צערבע אליין. אלע איבריגע מענטשן האבן געהאט אן אינטערעס פאר אים פאר אזויפיל אויף וויפיל זיי האבן אים פארשאפט הנאה אדער אומצופרידנקייט. אויב ער האט געהאט אן אינטערעס אין גייסטיגע מענטשן, קינסטלער און דענקער, איז עס נישט געווען פאר זייערע מעלות און ווערטן, נאר דערפאר וואס זיי פארשאפן אים גענוס, צו באגעגענען זיך מיט זיי, צו הערן זיי. אויב ער האט געהאט א ווידערגעפיל צו שלעכטע און וואולגארע לייט, איז עס נישט געווען צוליב זייערע חסרונות און אומווירדיגע מעשים, נאר צוליב דעם וואס זיי זענען אים לאנגווייליג און דערווידער.

דאקטער צערבע האט נישט געגלויבט אין די נבואה פון די אידישע מאראליסטן ווען דער לייב מיט דעם שעפעלע וועלן זיך פיטערן צוזאמען. ער האט געהאלטן מיט די רוימער אז איין מענטש דעם אנדערן איז א וואלף. געוויס וועט די שעפעלע תמיד שרייען און מעקען און מאכן קולות ווען דער וואלף וועט זיך ווארפן דערויף מיט נעגל און ציין. אבער עס איז נאריש פון פילאזאף צו וועלן ענדערן דעם וואלפ'ס טבע. דעם שטאַרקן געהערט די וועלט. די נאַטור האָט אירע רעכט, די רעכט פֿון נאַטירלעכן אָפּקלײַב, און עס איז אַן עסק פֿאַר נאַיִװע מאָראַליסטן און פּרעדיקער צו גיסן טרערן דערױף. דער פֿילאָזאָף קען בלױז דענקען דעריבער, נישט װײנען. מעסטנדיק אַנדערע מיט זײַן אײגענער מאָס, איז דאָקטער צערבע אױך געװען זיכער בײַ זיך, אַז װי אַלע אַנדערע אין דער װעלט זענען אים גלײַכגילטיק, אַזױ איז ער גלײַכגילטיק אַלע אַנדערע. אַלײן איז ער אױף דער װעלט. װען ער מאַטערט זיך אין די נעכט אױף זײן געלעגער נישט קענענדיק צוטאָן אַן אױג, איז עס נישט קײנעמס לײדן, נאָר זײן אײגענע. װען ער װערט אַלט, איז בלױז זײן פּײן. קײנעם גײען נישט אָן זײנע שמערצן און װעטיקן און אײנזאַמקײט. אַזױ װעט קײנעם נישט אָנגײן, װען ער װעט שטאַרבן. נײן, עס איז נישט געװען דער מענטש מיטן נאָמען געאָרג יאָאַכים האָלבעק, נישט ער און נישט זײנע פיין, וואס האבן דאקטער צערבען אינטערעסירט. עס איז אוודאי נישט געווען די ראסן זייט פון דעם מענטש וואס האט דאקטער צערבען געבראכט צו זיין גלייכגילטיג צו זיין פיין. ווי א פילאזאף און פיזיקער זענען אים געווען לעכערליך די אלע רייד וועגן העכערע ראסן. אים האט זיך געגלוסט לאכן ווען די יונגען אין די שטיוול, די גראביאנעס און וואולגארלייט, האבן אים געוואלט איינשמועסן אז זיי זענען אויסדערוועלטע, אז זיי שטייען העכער פון די אידישע אינטעלעקטואלן אין רודאלף מאזער'ס סאלאן. מיט וועלכע ער פלעגט אזא הנאה האבן זיך צו באגעגענען. דאקטער צערבע האט אנדערש איינגעטיילט מענטשן, אויף שטארקע און שוואכע, אויף אזעלכע וואס קענען אים ברענגען נוצן אדער שאדן. דאס איינציגע וואס האט אים אינטערעסירט אין דעם בריוו פון איינעם א מענטש מיטן נאמען געארג יואכים האלבעק איז געווען דאס אויף וויפיל ער קען ברענגען נוצן אים, דאקטער צערבען, אין זיין דינסט אין פרעמדן לאנד.

אדער ער איז א געשיקטער חברה'מאן אין דינסט פון אן אנדער מאכט וואס וויל מיט שלויקייט, שפילנדיג דעם פאנאטיקער, אריינקריגן זיך צו אים, דאקטער צערבען, אין זיין דינסט כדי אויסצושפירן אים. אין ביידע פאלן איז אים געווען אינטערעסאנט צו טרעפן זיך מיט אט דעם איינעם. איבערליינענדיג דעם בריוו, האט ער אפגעווארפן דעם פריערדיגן חשד וועגן דעם שרייבערס שלויקייט, און געווען זיכער אז ער האט בלויז דא צו טאן מיט א פאנאטיקער, א היץ-קאפ און א טרוימער.

ערשטנס איז דאס געווען א טייל פון זיין אויסלענדישן דינסט, צו וויסן וואס עס טוט זיך אין דער וועלט פון אימיגראנטן און פארטריבענע, צו זיין באקאנט מיט יעדן טריט און שריט פון אט די מענטשן אין נייעם לאנד זייערן, כאטש זיי זענען מערסטנס געווען שטיל און אנגעשראקן, און גארנישט גערעדט וועגן די וואס האבן זיי פארטריבן, ווי זיי האבן געגעבן זייער ווארט דערויף איידער מען האט זיי ארויסגעלאזט פון זייער היימלאנד, איז געווען וויכטיג צו האלטן אן אויג אויף זיי, צו זיין זיכער אויב זיי האבן זייער ווארט נישט געבראכן, און אויב יא, אפצורעכענען זיך מיט זייערע קרובים און אייגענע דערפער אויף יענער זייט. דאקטער צערבע האט געהאט זיינע מענטשן דערויף, אבער ער האט געזוכט דערפאר אליין א פארטריבענעם, און א איד דערצו, וואס אזעלכער האט צוטריט צו זיינע לייט און מען היט זיך נישט אויס פאר אים. צווייטנס זענען נישט אלע פון די פארטריבענע און אימיגראנטן געווען שווייגנדיג און דערשראקן, עס האבן זיך געפונען אזעלכע וואס האבן אפן און פריי געפירט א מלחמה קעגן די הערשער פון דריבן, מיט שריפט און ווארט, די סאמע געפערליכסטע צווישן זיי איז געווען די רויט-האריגע דאקטער עלזא לאנדוי. גרויסע צרות האט דאקטער זיגפריד צערבע געהאט אויסצושטיין פון דאקטער עלזא לאנדוי. כאטש זי האט געגעבן איר ווארט איידער מען האט זי ארויסגעלאזט אז זי וועט קיין ווארט נישט רעדן קעגן דעם לאנד אירן פון וועלכן מען האט זי פארטריבן, האט זי איר ווארט נישט געהאלטן און זיך אפילו בארימט דערמיט אין דער עפנטליכקייט. גלייך ווי זי האט איר פוס אוועקגעשטעלט אויף דעם פרעמדער ערד, האט זי גענומען שווארצן דאס פנים פון די הערשער פון איר לאנד מיט ווארט און שריפט וואס זי איז,

וואס ווי קליין זי איז געווען, אזוי געדיכט איז זי געווען מיט נייעסן פון יענער זייט, מיט אלערליי סודות פון פיינטליכן לאגער, מיט אלערליי געהיימע ידיעות, וואס דאקטער צערבע און זיינע לייט האבן ביי קיין פאל נישט פארשטאנען ווי אזוי די רויטהאריגע בעסטיע האט זיי געקראגן. נישט נאר האט זי איר וואכנשריפט צעשיקט איבער די צייטונגען אין נייעם לאנד וואס האבן דערפון נוצן געמאכט, נאר זי האט אויך הונדערטער עקזעמפלארן אריבערגעשיקט אויף יענער זייט דורך אלערליי באהאלטענע וועגן. אבער דאס ערגסטע דערפון איז געווען וואס זי האט אין איר וואכנשריפט געשווארצט דאס פנים אים, דאקטאר צערבען, פערזענליך, געמאכט אש און בלאטע פון אים, און געמאכט אים א בייזע מערכה צווישן מענטשן אין נייעם לאנד. דאקטאר צערבע האט אסאך מי און כוחות פארלייגט צו געווינען די עפנטליכע מיינונג פאר דעם לאנד זיינעם. אנצוקניפן באציאונגען מיט דער אינטעלעקטועלער וועלט, אריינצוקריגן זיך אין קרייזן פון זיין שניט, מיט דיפלאמאטישער בריהשקייט האט ער אריינגעשמוגלט פרעסע מאטריאל אין די צייטונגען פון לאנד וואס האבן זיך באצויגן מיט חשד צו די מאטריאלן, מיט גרויס געשיקקייט האט ער אנגעקניפט באציאונגען מיט גייסטליכע און לערער, שרייבער און וועלט מענטשן, מיט אסאך געדולד האט ער געזוכט צו געווינען די סימפאטיע און פארשטענדעניש און איינזעעניש פאר זיינע לייט פאר וועלכע ער אליין האט געהאט בלויז שנאה און עקל. מיט פילאזאפיע, מיט פאעטישע אויסגוסן, מיט לאטיינישע זאצן, מיט משלים פון דער געשיכטע, מיט ציטאטן פון דיכטער, מיט פסוקים פון דער ביבל, מיט מעטאפיזיק האט ער געוואשן די זינד פון די לייט אין שטיוול אין די בעסערע הייזער וואו ער האט זיך אריינגעקראגן. א למדן אין אלע פילאזאפישע שיטות, א בקי אין די נייעסטע אויפטוענגען אין דער וועלט פון גייסט, א געניטער אין פירן וויכוחים און מייסטער אין דיאלעקטיק, נאך פון די צייטן ווען זיין פאטער דער גייסטליכער האט אים געשיקט שטודירן טעאלאגיע, האט ער אלעמאל געקענט פארהילן זאכן אין שלייערן, בארעכטיגן יעדן אומרעכט, אויפווייזן מיט טויזנטער ראיות אז שווארץ איז ווייס און נאכט איז טאג.

גלאנצן מיט זיין וויסן און פילזייטיגקייט ווי אמאל אין רודאלף מאזער'ס סאלאן, נאך די באגעגענישן מיט אייגענע לייט, די ביר זויפער און קנאפל קלאפער,, עס איז געווען פאר אים א באזונדערע נחת רוח, אבער דאקטער עלזא לאנדוי האט אים געברענט די טריט צווישן אט די קרייזן, זי האט אים געמאכט א בייזע מערכה אין דער פרעסע וואו ער האט זיך אזוי געמיהט אריינצושמוגלען זיינע אידעעס.

דערביי האט זי עס געטאן מיט אזא שארפער פען, מיט אזויפיל לאגיק און הומאר, וואס ער, דאקטער צערבע, האט ביי קיין פאל נישט דערווארט פון איר מין, פון וועלכן ער האט נישט קיין איבריג הויכע מיינונג געהאט. בלוי פון צארן פלעגט ער ווערן, ווען זי פלעגט אמאל אפילו פון זיין אויסזען אפשפעטן. נישט נאר האט זי אים גייסטיגער קריפל גערופן, נאר גייסטיגער און פיזישער קריפל. דאקטער צערבע האט נעכט נישט געקענט שלאפן פון אט דער באליידיגונג וואס ער האט אזוי שטארק געפילט טאקע דערפאר וואס זי האט געטראפן אין פינטל די אייגענע קאלעגן זיינע פון דיפלאמאטישן דינסט האבן זיך געפריידט מיט אט דער באליידיגונג אויף אים און עס אים געלאזט וויסן. און ער האט געברענט מיט צארן קעגן איר און אירע לייט, וואס גייען איר נאך. ער האט נאכגעפאלגט יעדע טריט און שריט אירן, אונטערגעשיקט זיינע מענטשן צו איר, זיי זאלן ארויסשנאפּן יעדע באוועגונג אירע, אבער קיין גרויס דערפאלג האבן די לייט זיינע ביי איר נישט געהאט. זי האט זיי דערשמעקט אויף א מייל פונדערווייטן. דאקטער צערבער האט נויטיג געדארפט האבן אן אייגענעם מענטש, א פליכטלינג און א איד, וואס זאל האבן צוטריט צו דעם פֿײַנטלעכן לאַגער, װאָס מע זאָל אים אָנטרױען, און מיט זײַן געניט אױג האָט ער גלײַך דערזען, אַז דער אײנער, װאָס שרײַבט זיך אונטער מיטן נאָמען געאָרג-יואַכים האָלבעק, איז דער מענטש דערפֿאַר, װי פֿון הימל אַראָפּגעשיקט. צוליב פֿאָרזיכטיקײט האָט ער צום ערשט געלאָזט דורכזוכן אין אַרכיװ, צי ס'איז נישטאָ עפּעס מאַטעריאַל װעגן אָט דעם בריװשרײַבער, און אױך געלאָזט זײַנע אונטערגעאָרדנטע דערגײן עפּעס װעגן אים. עס איז גארנישט געווען קיין פלעק אויף אים, און דאקטער צערבער האט אים ארויסגעשיקט א בריוו ער זאל אים קומען זען. יעגא קארנאווסקי'ס הענט האבן אזש געציטערט ביים אויפרייסן דעם קאנווערט ווען דער בריוו איז צו אים אנגעקומען אין קליינעם יארקווילער האטעל'כל. כאטש דער בריוו איז געווען א קורצער, א פארמעלער, בלויז עטליכע שורות, האט ער אים געליינט נאכאמאל און ווידעראמאל, אזוי אז ער האט אים נאך געליינט שוין פון אויסנווייניג. ער איז כמעט נישט געשלאפן אין דער נאכט, אין אומרואיגקייט און אין דערווארטונג. מער ווי תמיד האט ער זיך באלד אינדערפרי געוואשן און געפוצט, און באטראכט זיך לאנג אין שלעכטן שפיגל פון זיין האטעל צימער. מער ווי תמיד האט אים דאסמאל געפייניגט זיין אויסזען. א וויילע איז אים אויסגעקומען אז ער האט גארנישט אין זיך פון פאטער'ס צד, אז ער איז א האלבעק פון קאפ ביז די פיס. באלד איז אים די פריערדיגע זיכערקייט אפגעפאלן, און ער האט גענומען אויסגעפינען אין זיך שפורן פון דעם צד וואס ער האט געהאסט. וואס מער ער האט די שפורן געזוכט, אלץ גרעסער זענען זיי געווארן אין זיינע אויגן. מער פון אלץ האבן אים געשטאכן אין די אויגן די האר, די שווארצע האר. ער איז אריין צו א פריזירער און געהייסן זיי אפשערן דין, אויך ארומגאלן אים די שלייפן און נאקן אויפן דייטשן שטייגער. דערמיט האט ער געשאסן צוויי האזן מיט א מאל. אי דאס האט אים געמאכט מער דייטשיש, אי עס האט אראפגענומען וואס מער פון דער שווארצקייט. געפעלנדיג זיך איצט אליין אין גרויסן שפיגל, איז ער א שטיק פאר דער צייט אוועק צום פלאץ, כדי צו דער רגע צו זיין אויפן ארט.

דאָקטער צערבע האָט זיך אַ טרייסל געטאָן אי פֿון איבערגעטריבענעם קנאַפֿל-הילך, וואָס ער האָט אַזוי פֿײַנט געהאַט, אי פֿון דעם זעלנערישן בריל, אָבער ער האָט זײַן אומווילן נישט אַרויסגעוויזן דעם יונגן מענטש פֿאַר זיך און בלויז אָנגעשטעלט אויף אים זײַנע גרויסע, שטאַרע און פֿײַכטע אויגן, וואָס האָבן אויסגעזען, ווי זיי וואָלטן נאָר וואָס געוויינט. זייער אָנגענעם, הער האָלבעק, האָט ער געזאָגט פֿײַערלעך, אויסשטרעקנדיק אים אַ האַנט, זיצט, ביטע.

און ער האט אנגעוויזן מיט דער האנט דעם יונגנמאן אויף דעם שטול מיט א זשעסט פון א גענעראל וואס הייסט אן אפיציר נאך די צערעמאניעס אפלאזן פון זיין שטייפקייט און ווערן היימיש. זיצט, הער האלבעק, האט ער אים נאכאמאל געבעטן זיצן, און איר דארפט נישט רופן מיך עקסעלענץ, בלויז הער דאקטער. יאוואל, הער דאקטער, האט יעגאר געענטפערט, און זיך אוועקגעזעצט בלויז אויף אן עק פון שטול אין זיין גרויסן רעספעקט און פייערליכקייט. היבשע וויילע האבן ביידע געשוויגן. יעגאר האט נישט געוואגט צו רעדן. דאס איז נישט געווען דאס קלאסצימער פון מיסטער בארנעט ליווי, נישט דער קאבינעט פון פרינציפאל וואן לאבן, וואו מען האט אים באטראכט ווי א אינגל, גערופן אים זונעלע, גענומען אים ביים קין, און אויסגעפרעגט אים וועגן אומבאקוועמע יינגלערישע סודות. דא איז געווען רעספעקט און דיסציפלין און וויכטיגקייט. דאָקטער צערבע האָט נישט געװאָלט רעדן, נאָר בלױז קוקן, באַטראַכטן דעם אומרויִקן יונגן בחור, װאָס איז געזעסן פֿאַר אים. פֿון זײַן פֿאַרלױרנקײט און רױטלען-זיך איז בײַ אים קײן שום חשד נישט געװען מער אין דעם בחורס שלױקײט. ער האָט געזען פֿאַר זיך אַ פֿאַרלױרן ייִנגל, אַ שעמעװדיקן און דער עיקר אַ באַלײדיקטן אין זײַן מענטשלעכער װירדע. דאָקטער צערבע האָט אים אַרױסגעװיזן זײַן גנעדיקײט, כּדי צו געװינען אים.

אייער בריוו האט מיך שטארק גערירט, הער האלבעק, זייער. יעגאר איז ווידער רויט געווארן, דאס מאל פון הער דאקטער'ס קאמפלימענט, און ער האט געקראגן מוט צו רעדן איידער מען האט אים געפרעגט. דארף איך וואגן צו באלעסטיגן הער דאקטער, רויבן זיין ווערטפולע צייט מיט מיין באשיידענער פערזאן? האט ער געפרעגט פייערליך.

וואס מער ער האט גערעדט, אלס מער איז ער פארפלאנטערט געווארן אין זיינע רייד, אלס מער האט ער איבערגע'חזר'ט זאכן, איבערגעשפרונגען אן א סדר פון געשעעניש צו געשעעניש. א שווייס איז אים ארויס אויפן שטערן, אבער ער האט אלץ נישט אפגעשטעלט זיך. צופיל איז אים געלעגן אויפן הארץ ער זאל קענען ברענגען זיינע רייד צו א פונקט. דאקטער צערבע האט אים נישט אפגעשטעלט. געלאנגווייליקט פון דעם בחור'ס געשיכטע.

ער האט געוואוסט, דאקטער צערבע, אז כדי צו דערגרייכן אן אוצר, מוז מען זיך לאנג גריבלען אין מיסט. אז כדי ארויסצוקריכן פון א מענטש וואס מען דארף, מוז מען לאזן אים ארויסברענגען אלערליי נארישקייטן און אומזינען, כדי אין מבול פון רייד ארויסצוקריגן דעם קערן. ווי יעגאר איז געקומען צו דעם אז זיין נאמען האלבעק איז בלויז פון דער מוטער'ס זייט, אבער אז פון פאטער איז ער א קארנאווסקי, האט דאקטער צערבע אנגעשפיצט ביידע אפשטייענדיגע אויערן, דער נאמען איז אים געווען באקאנט נאך פון די צייטן ווען ער פלעגט אריינקומען אין רודאלף מאזער'ס סאלאן.

און ער איז געווען צופרידן פון זיך אליין, וואס ער האט עס גלייך דערשמעקט פון דעם בריוו, וועלכן ער האט תחילה חשק געהאט צו ווארפן אין קארב. יעגאר האט אלץ גערעדט און גערעדט. ווען ער איז פארמאטערט געווארן פון רעדן, און געבליבן זיצן אן אויסגעשעפטער, קוקנדיק מיט בעטנדיקע אויגן אין דאקטער צערבע'ס שטארע פייכטע אויגן אריין, האט דאקטער צערבע עטליכע מאל אויסגעגלייכט זיינע אש-קאלירטע האר, דאָס לעצטע ביסל האָר, װאָס זענען אים פֿאַרבליבן אױפֿן גרױסן שאַרבן, און טיף זיך פֿאַרטראַכט. אין זײַן טראַכטן איז געװען דער ייִשובֿ-הדעת פֿון אַ גרױסן פּראָפֿעסאָר, װאָס האָט אױסגעהערט אַ חולה מסוכּן און ער טראַכט, װי אַזױ אים צו ראַטעװען. נאָך לאַנגן טראַכטן, האָט ער גענומען רעדן באַזאַכט, לאַנגזאַם, יעדעס װאָרט געװאױגן און געמאָסטן.

דאָס איז עס עבן, ווי הער דאָקטער האָט עס אַזוי דיכטעריש באַצייכנט, האָט ער גערעדט אין זיין צעוואַרעמטקייט. דאָקטער צערבע האָט אַ לייכטן שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ אין אָנערקענונג פאַר דעם יונגנמאַנס קאָמפּלימענט, און באַלד צוריק אָנגענומען אַן ערנסט אויף זיין פּנים, דעם ערנסט פון אַ פּראָפעסאָר, וואָס האָט אַ חולה מסוכּן פאַר זיך, און ער האָט נישט קיין צייט פאַר שמייכלערייען. פאַרטיק ווערנדיק מיט דער פּאָעטישער זייט, איז דאָקטער צערבע איבערגעגאַנגען צו דער געשיכטלעכער זייט. געוויס קען ער ווי א דיכטער פארשטיין די ליידן פון א פלאנץ וואס ווערט ארויסגעריסן פון באדן, אבער ווי א וויסנשאפטלער ווייסט ער אז ס'זענען פארהאן צייטן אין דער געשיכטע פון פעלקער ווען געוויסע פלאנצן מוזן ווערן אויסגעריסן פאר דער טובה פון גארטן. פלאנצן וואס שעדיגן דעם גארטן, טראגן אריין אומארדענונג, שטערן דער הארמאניע און פארדארבן אפילו די פרוכטן. געוויס צווייפלט ער נישט אויף קיין האר אין דער טוגנט און אין ריינעם הארץ פון אים, דעם נאבלן יונגן מענטש, וואס איז געקומען זיך מתוודה זיין פאר אים. געוויס איז זיין הארץ מיט אים, אבער ס'איז דא אזא זאך ווי געשיכטליכע גערעכטיקייט, ווי זינד פון עלטערן וואס גייען איבער אויף קינדער, ווי אויסשניידן ווילד גראז פון א גארטן. ווי א זון פון א כירורג דארף ער וויסן, דער יונגער הער, אז ווילד פלייש מוז ווערן אויסגעשניטן פון א קערפער אויב מ'וויל אים ראטעווען. פונקט ווי פריער, ווען יעגאר איז געווען גערירט ווען מען האט אים פארגליכן צו א בלום, אזוי האט ער איצט אראפגעלאזט דעם קאפ ווען מען האט אים פארגליכן צו ווילד פלייש. הער דאָקטער, האָט ער געמורמלט. דאָקטער צערבע האָט אים אַ גלעט געטאָן איבערן אַקסל, דער יונגער הער דאַרף נישט פֿילן די רייד ווי פּערזענלעכע באַליידיקונגען, ווײַל ער געברויכט נישט די ווערטער אין איינפֿאַכן זין, נאָר ווי סימבאָלן. זיכער זענען דאָ איינפֿאַכע לייט, נאַראָנים און פּעבל, וואָס נעמען זאַכן ווערטערלעך, אָבער ער, דאָקטער צערבע, איז ווײַט פֿון אויפֿפֿאַסן אַזוי וווּלגאַר דאָס פֿאַרוויקלטע פּראָבלעם. ער זעט אין דעם א העכערן זין, געשיכטליכע נויטווענדיגקייט, די דערוואכונג פון פאלקס-גייסט, פון פאלקס-זשעני, וואס דיקטירט נאציאנאלע זעלבסטערהאלטונג און ראסן-ריינקייט. אבער די געשיכטליכע גערעכטיקייט קען נישט אריינגיין אין יעדן באזונדערן פאל, נאר זי מוז שאפן אלגעמיינע געזעצן. און דא טאקע ליגט די טראגעדיע פון גערעכטן יחיד וואס ווערט א קרבן פון דער העכערער געשיכטליכער גערעכטיקייט. אבער אזוי איז דאס שוין אין לעבן, אז דער יחיד ווערט א קרבן פארן כלל. אז קינדער ליידן איבער די זינד פון זייערע עלטערן. און וואלט עס אמווייניגסטן געווען אן אנדער פאל, א לייכטערער, אבער אין דעם פאל איז עס ליידער נישט אזוי. דער יונגער הער איז א באשטימטער יורש פון א פאטער א איד, וואס אין דעם פאל איז דאמינירנדיג דאס בלוט נישט פון דער מוטער'ס צד נאר פון פאטער'ס. מיט אנדערע ווערטער, ער פאלט ארונטער אונטער דער קאטעגאריע פון הונדערט פראצענט איד. און ער ווייסט געוויס ווי שטרענג די געזעצן זיינען אין דעם פאל צו דערמעגליכן אזא איינעם לעגאליזירט צו ווערן אין אויפוואכנדיגן לאנד. יעגאר האט גענומען שטאמלען פון דערשלאגנקייט. הייסט עס, הער דאקטאר, אז עס איז גארנישט געבליבן פאר מיר קיין אויסוועג? האט ער געפרעגט אין פארצווייפלונג. דאָקטער צערבע האָט אָנגעשפּאַרט בײדע עלנבױגנס אין טיש און אָנגענומען אױף זײַן צעקנײטשט פּנים דעם ערנסט פֿון אַ פּראָפֿעסאָר, װאָס האָט טאַקע פֿאַר זיך אַ חולה מסוכּן, אָבער ער זאָגט אים נישט אָפּ דאָס לעבן, װײַל ער זוכט אַ רעטונג פֿאַר אים. װען דאָס װאָלט געװען דער פֿאַל, מײַן ליבער יונגער הער, װאָלט איך אײַך נישט אַרױסגערופֿן, האָט ער געזאָגט. װען איך האָב אײַך אַרױסגערופֿן, איז דאָס דערפֿאַר, װאָס אײַער בריװ האָט מיך פֿאַראינטערעסירט. אייער פערזענליכע ערשיינונג האט נאך מער פארשטארקט דעם אינטערעס אין מיר. איך זאג עס אייך אפן, איר מאכט אויף מיר דעם איינדרוק פון א טיף ליידנדיגן יונגן מענטש פול מיט פארשטאנד און זעלישן געפיל. יעגאר האט געקראגן רויטע פלעקן אין פנים פון די גוטע רייד וואס ער האט זעלטן אזעלכע געהערט.

אָ, קיין זאַך וועט מיר ניט זײַן שווער, הער דאָקטער, האָט יעגאָר געזאָגט אַן אויפֿגעהייטערטער. דאָקטער צערבע האָט אים געגעבן אַ צייכן, ער זאָל אים נישט איבעררײַסן, און גערעדט מיט וואַרעמקייט, אַפֿילו מיט פֿײַערלעכקייט אין זײַן מידער שטים. דאָס אויפֿוואַכנדיקע פֿאָטערלאַנד איז האַרט אין זײַנע געזעצן קעגן שׂונאים, ווי האַרט עס איז אַ פֿעלז אבער ס'איז אויך ווייך ווי א מוטער שויס צו די וואס זענען זיך מקריב דערפאר, צו די וואס דינען עס מיט גלוט און בלוט. נאך מער, דאס אויפוואכנדיגע פאטערלאנד גיט א מעגליכקייט אויסצוקויפן זיך פון זינד דורך קרבנות. דאס אויפוואכנדיגע פאטערלאנד ווייס אז בלוט איז שטארק ווי טינט.

אבער עס זענען פאראן אנדערע שלאכט פעלדער, נישט קעגן אפענעם פיינט נאר קעגן באהאלטענעם, עס זענען דא סאלדאטן וואס קעמפן אויף אנדערע פראנטן אויסער דעם שלאכט פעלד, זיכער זענען זייערע קאמפן נישט אזוי דעקאראטיוו, נישט מיט העלם אויפן קאפ און מיט שווערד אין האנט, אבער זייערע שטילע שלאכטן זענען אפטמאל וויכטיגער און העראאישער און אפפערוויליגער ווי די שלאכטן פון סאלדאטן אין פעלד.

וויל ער האבן די עהרע צו זיין איינער פון זיי. יעגאר איז געבליבן זיצן שטום. כאטש דאקטער צערבע'ס רייד זענען נאך אלץ געווען איינגעהילט אין וואלקנס פון הויכער מליצה ווי העראישע עהרנדינסט, בראווע סאלדאטן, האט ער נישט געזעהן דערין קיין העראאיזים און מיליטערישקייט, צו וואס זיין הארץ האט אזוי געצויגן פון קינדווייז אן. א סאלדאט איז געווען ביי אים אנקל הוגא, אנדערע אזעלכע ווי ער. חוץ דעם איז ער דערמיט צו טראגן סודות פארמסר'ן עמיצן איז אים תמיד געווען פרעמד. אפילו ווען דאקטער קירכענמייער האט אים אזוי שווער באליידיגט אין גימנאזיע פאר אלעם אין די אויגן האט ער נישט דערציילט אין שטוב און ער האט דעריבער בלויז אראפגעלאזט דעם קאפ אין שווייגן אויף דאקטער צערבע'ס רייד. דאקטער צערבע האט געשפילט דעם באליידיגטן. געוויס איז עס ראמאנטישער און שענער און העלדישער ארומצופאראדירן אין מונדיר, קלינגען מיט שפארן, צו דער באוואונדערונג פון יונגע דאמען. געוויס איז עס אנגענעמער צו זיין אין אייגענעם לאנד, צו לעבן א פול-נארמאל לעבן. אבער גלויבט ער נישט אז אויך ער, דאקטער צערבע, וואלט עס געקענט האבן באקוועמער ביי זיך אין לאנד, וואו ער אלס אריער און פאטריאט האט אלע רעכט דערויף, איידער צו דינען דעם פאטערלאנד אין דער פרעמד. גלויבט ער הער קארנאווסקי אז ער איז בעסער פאר אים, דאקטער צערבע? און זיין קול איז געווען געמאכטער פארדרוס, באליידיגונג אפילו, און ער האט ספעציעל גערופן דעם יונגן מיטן נאמען קארנאווסקי כדי אים צו לאזן וויסן ווער ער איז. יעגאר איז געבליבן זיצן א דערשראקענער פון דאקטער צערבעס צארן. איך בעט טויזנט מאל אנטשולדיגונג הער דאקטער, אבער איך האב אזוינס נישט געמיינט, האט ער זיך פארענטפערט, ווי וואלט איך גאר געוואגט. דאקטער צערבע האט געזעהן מיט צופרידנקייט ווי זיין מעטאדע האט ריכטיג געארבעט, און ער האט אנגעהאלטן זיין באליידיגטן טאן. דער יונגער הער דארף נעמען אין באטראכט אז נישט צוליב פארטרייבן צייט האט ער, דאקטער צערבע, אים ארויסגערופן אהער, ווייל זיין צייט איז טייער, זייער טייער. אויב ער האט אים געשאנקען אזויפיל פון זיין וויכטיגער צייט, עס איז בלויז דערפאר ווייל ער האט אים געוואלט העלפן.

וואס נישט יעדן ווערט זי געגעבן. עס איז זיין אויסוואל אנצוהייבן א ניי קאפיטל אין זיין לעבן אדער בלייבן ביים אלטן. אפזאגנדיג דאס, האט דאקטער צערבע גענומען שארן די פאפירן אויפן טיש צו ווייזן ווי טייער זיין צייט איז. עס איז מיר אלנפאלס אנגענעם געווען אייך צו קענען, האט ער געזאגט א פארנומענער. איך האף אז איר זענט גענוג פארנונפטיג צו פארשטיין אז דאס וואס מיר האבן גערעדט דארף אבסאלוט בלייבן צווישן אונז. ער האט געקוקט מיט דורכדרינגליכע אויגן אויף דעם פארלארענעם יונגנמאן צו זען ווי אזוי זיינע שארפע רייד האבן געווירקט אויף אים, כדי באצייטנס אים צו פארהאלטן אויב ער וועט זיך באמת לאזן גיין. אבער יעגאר האט זיך נישט גערירט פון ארט, זיינע פיס זענען געווען אנגעגאסן מיט בליי ווי ביי א חולה מסוכן וואס דער דאקטאר האט אים נארוואס אפגעזאגט דאס לעבן, און ער קען מיט דעם שווערן אורטייל נישט פארלאזן גלייך דעם דאקטארישן קאבינעט. דאקטאר צערבע האט אראפגעווארפן די פריערדיגע באליידיגונג און שטייפקייט, און געווארן צוריק גנעדיג און בארעדעוודיג, כאטש זיין צייט איז געווען אזוי טייער.

יעגאָר האָט זיך פֿאַרענטפֿערט. הער דאָקטער דאַרף נישט פֿאַר איבל האָבן אױף מיר. הער דאָקטער דאַרף גנעדיק פֿאַרשטײן, אַז עס איז נישט לײַכט צו באַשליסן זיך אױף אַזאַ זאַך, װי ער האָט מורא געהאַט אָנצורופֿן די זאַך בײַם נאָמען, נישט צו באַלײדיקן דעם דאָקטער צערבע. דאָקטער צערבע האָט עס אַלײן אָנגערופֿן בײַם נאָמען. איר מיינט צו זאגן געהיימע דינסט? יעגאר האט זיך גערויטלט. דאקטער צערבע האט געלאכט, געלאכט אויפן קול. צו וואס עס רופן מיט אזא באמבאסטישן נאמען? האט ער געפרעגט לאכנדיג. מיר רופן עס באשיידן, אינפארמאציע. איבערהאקנדיג פלוצלינג דאס אייגענע געלעכטער זיינס, ווי מיט א האק, האט דאקטער צערבע גענומען מאכן די גאנצע זאך צו קליינגעלט. דער יונגער הער האט אים נישט ריכטיג פארשטאנען. דאָס האָט ער אין זײַן יוגנטלעכער פֿאַנטאַזיע אױסגעמאָלט זיך אַ באַרג, װען עס איז בלױז אַ מױז, אַן אומשולדיק מײַזל. דער יונגער הער מאַכט אַ טעות, זײער אַ שלעכטן טעות, װען ער מײנט, אַז ער, דאָקטער צערבע, האָט צו טאָן מיט אַזעלכע זאַכן. ער דאַרף װיסן, אַז ער, דאָקטער צערבע, איז דיכטער און געלערנטער. וואס זיין אויפגאבע איז דא צו פארשפרייטן קולטור פון זיין לאנד, צו דערווערבן פריינט פאר דעם נייעם דערוואכנדיגן פאטערלאנד. אבער ליידער איז ער דא ארומגערינגלט מיט שונאים וואס פארשפרייטן ליגן, בלבולים, גרויל פראפאגאנדע. די ערגסטע פון דער פיינטליכער באנדע איז די רויטהאריגע בעסטיע דאקטער עלזא לאנדוי, און די טייוולשע אידענע יאגט זיך ארום ווי א רוח איבערן לאנד, פון אטלאנטיק ביז פאסיפיק, אומעטום האלט זי אירע גיפטיגע רעדעס, אומעטום העצט זי, אומעטום שאפט זי קרייזן קעגן פאטערלאנד, אומעטום פארשפרייט זי אירע בילבולים און העצעריי און גרויל פראפאגאנדע, אומעטום פארשפרייט זי רכילות קעגן אים.

טאקע דערפאר וואס ער וויל זיך ארויסרייסן פון אט דער סביבה, מוז ער אויף א צייט בלייבן אין איר. א בראווער סאלדאט אנטלויפט נישט פון שונא, נאר דרינגט אריין אין זיינע פאזיציעס און ברענגט אינפארמאציע פון פיינטליכן לאגער. א בראווער סאלדאט טוט זיך אפילו איבער אין שונא'ס מונדיר כדי אריינצודרינגען אין זיין לאגער. דאס פאטערלאנד ווייסט ווי צו באלוינען אירע בראווע סאלדאטן. יעגאָר האָט אַלץ געשוויגן, געשוויגן שווער, געשוויגן פּיינלעך. דאָקטער צערבע האָט געלאָזט אים שווייגן. אַנשטאָט ווייטער גיין מיט זיינע רייד, האָט ער גאָר האַסטיק אַראָפּגעלאָזט דעם דעק איבער זיין שרייבטיש און אויסגעגלייכט מיט דער האַנט זיין ביסל שיטער האָר אויפן קאָפּ. דאַרף איך אייך בעטן, מיין ליבער הער האָלבעק, צו עסן מיט מיר מיטאָג צוזאַמען אין מיין הויז? האָט ער פּלוצלינג אַ פרעג געטאָן מיט גאַסטפריינדלעכן שמייכל אויף זיין צעקנאָדערטן פּנים. דער פּלוציקדיקער איבערגאַנג האָט יעגאָרן איבערראַשט. אָ, עס איז, עס איז צו פֿיל ערע פֿאַר מיר, הער דאָקטער, האָט ער געמורמלט אין זײַן אומאַנטשלאָסנהײט. דאָקטער צערבע האָט געלאַסן אײַנגעפּאַקט אַ פּעקל פּאַפּירן אין זײַן פּאָרטפֿעל, אַ געל-לעדערנעם פּאָרטפֿעל מיט רימענס און שלעסער, ער האָט אָנגעטאָן דעם עלעגאַנטן האַרטן הוט, וואָס איז שלעכט געזעסן אויף זײַן קאָמיש-פֿאָרמירטן גרויסן קאָפּ. ער האָט פֿאַרלייגט דאָס ווײַס-זיידענע טיכל אויפֿן האַלדז און אומגעשיקט געקראָכן מיט די הענט אין די אַרבל פֿון זײַן שוואַרצן סאָלידן מאַנטל. יעגאָר האָט אים געהאָלפֿן אַרײַנשטעקן די הענט אין די אַרבל. זייער ליבנסווירדיק, זייער! האָט דאָקטער צערבע געזאָגט אַ שיינעדיקער און גענומען דעם פּאָרטפֿעל אין איין האַנט און דעם העבאַנשטעקן אין דער צווייטער.

ער האט מיר גארנישט דערמאנט וועגן דעם פריערדיגן, ער האט גערעדט וועגן וועטער, וועגן די הערליכער זון וואס האט געשיינט, ער האט געוואוסט פון פראקטיק אז דאס וואס מען קען נישט דערגרייכן ביי א מענטשן, איבערהויפט ביי א יונגן און סענסיטיוון, צווישן די הארטע אומהיימישע ווענט פון א קאנצעלאריע, קען מען לייכט דערגריכן אין דער געמיטליכקייט און היימישקייט פון א שטוב, ביי א געדעקטן טיש, ביי א גלעזל וויין. דאקטער צערבע האט זיך אפגעשטעלט ביי א בלומען געשעפט און געקויפט רויזן. מיין אלטע דינסט גרייט קיינמאל מער נישט צו קיין בלומען צום טיש האט ער זיך געקלאגט פאר יעגערן ווי פאר א נאענטן מענטשן און איך מוז אליין געדענקען וועגן דעם. נאך היפשן פארן איז מען ארויסגעקומען צו שטילע גאסן שיטער באבויט מיט איינשטאקיגע הייזלעך באצירט מיט גערטנדלעך אין פראנט פון אויפשריפטן אויף די געזאלין סטעישאנס און פארמאסיס וואס זענען דא און דארט געווען צעווארפן, האט יעגער פארשטאנען אז ער איז אין לאנג איילענד וואס האט אים דערמאנט אין גרונעוואלד. ביי אן עק גאס, אפגעזונדערט פון אלע ארומיגע הייזער, איז געשטאנען א הויז מיט אראפגעלאזטע שטארן איבער די ווענעצישע פענסטער, ארומגערינגלט מיט א גערטנדל און מיט אייזערנע שטאכעטן. די טעקסי האט זיך אפגעשטעלט, דאקטער צערבע האט געבעטן יעגערן אנצוהאלטן דעם געלן פארטפעל און שטעקן, און ער האט מיט א קליין שליסעלע געעפנט די פראנט טיר. ניין, איר זענט מיין גאסט, און איר דארפט אריינגיין דער ערשטער, האט ער זיך געדונגען מיט יעגער'ן, וואס האט זיך נישט געלאזט אנטון דעם כבוד. דאס ערשטע וואס האט יעגערן ארומגענומען איז געווען טונקלקייט. נאך דער זוניגער העלקייט אינדרויסן, האט די שטוביגע טונקלקייט אזש פארבלענדט. פלוצלינג האט זיך פון דער טונקעלער שטילקייט א גרילציג קול צעלאזט. מאלצייט, הער דאקטאר! מאלצייט! יעגער האָט זיך אומגעקוקט און דערזען אַ פּאָפּוגיי, וואָס האָט זיך מיט זיין גרינקייט אויסגעשעלט פון דער טונקלקייט. נאָך דער גרינקייט פון דעם פויגל האָבן זיך אַנדערע קאָלירן פון זאַכן גענומען אויסשעלן פון דער טונקלקייט, די רויטקייט פון אַ טעפּיך, די שוואַרצקייט פון אַ פּיאַנאָ, די פלעקן פון בילדער אויף די ווענט. אַן אומרויִקייט צוזאַמען מיט אַ נײַגעריקייט האָבן אים אַרומגענומען אין דער בײַטאָגיקער טונקלקייט פֿון דער שטוב, אין וועלכער דאָקטער צערבע האָט אים געלאָזט אַליין אַ היפּשע צײַט. דער פּאָפּוגײַ האָט נישט אויפֿגעהערט רײַסן זיך דעם האַלדז מיט זײַן מאָלצײַט, הער דאָקטער, וואָס ער האָט געזאָגט אָן אויפֿהער, באַלד איז אַרײַן אַן עלטערע פֿרױ מיט אומהערבאַרע טריט און אױפֿגעעפֿנט די שטורן פֿון אײן פֿענצטער. גוטן טאָג, האָט יעגער געזאָגט און זיך לײַכט פֿאַרנױגט. טאָג, האָט די אַלטע געענטפֿערט מיט אַ בײזן ברום און אַרױס מיט די זעלביקע שטילע טריט, װי זי איז אַרײַנגעקומען. דאָס ערשטע, װאָס ס'האָט אַ שײַן געטאָן אין דער ליכט פֿון אױפֿגעעפֿנטן פֿענצטער, איז געװען אַ פֿאַרביק בילד פֿון אַ נאַקטער פֿרױ, פֿון װעלכער יעגער איז רױט געװאָרן. כאטש דאס בילד האט אויסגעזען צו זיין געמאלט פון אן ארטיסט, איז עס געווען מער ענליך צו די פארבאטענע בילדער איידער צו אן אנגענומען בילד. קיינער איז נישט אריינגעקומען און יעגער האט גענומען באטראכטן אלע אנדערע זאכן אין שטוב. די שטוב איז געווען א גרויסע, אנגעשטעלט מיט אלערליי געשניצטע מעבל שטיקער, באצירט מיט אלערליי קרוגן, בראנזענע טעלער אויף די ווענט, יאפאנישע פאראוואנען, װאַזן און קופּערשטיכן. אין געשניצטע שאַפֿעס זענען געשטאַנען ביכער מיט גאָלדענע רוקנס, ביכער אין פֿאַרשײדענע שפּראַכן. צוזאַמען מיט פֿילאָזאָפֿישע װערק און קלאַסישע ביכער זענען געשטאַנען אַלערלײ זיטן-געשיכטן, אילוסטרירטע ביכער פֿון פֿאַרדעכטיקן אינהאַלט. דאָס װינקל, װוּ דער גרינער פּאַפּוגײַ איז אין זײַן שטײַג געהאַנגען, איז געװען אָנגעשטעלט מיט שװאַרצע הילצערנע פֿיגורן, פּרימיטיװע פֿיגורן פֿון אַפֿריקאַנישע געטשלעך און פֿון נאַקעטע מענער און װײַבער, איבערגעטריבן אין זייער געשלעכטליכע באצייכענונג. יעגער האט זיך גערויטלט ווי תמיד, פלוצלינג האט ער דערפיהלט א האנט אויפן אקסל. ווי געפעלט עס אייך יונגערמאן? האט דאקטער צערבע'ס שטימע געפרעגט. ער איז געווען אנגעטאן אין א זיידענעם כאלאט און אין שטעק שיך, דורך וועלכע זיין צעקנאדערטער קליינער גוף האט אויסגעזעהן נאך צעבראכענער ווי פריער, אבער צוזאמען דערמיט איז ער געווען ווייניג שטייף און מער היימיש. באַלד האָט ער גענומען יעגערן בײַ זײַן דאַרער טאַליע אױפֿן דײַטשן שטײגער און אים צוגעפֿירט צום טיש, אױף װעלכן זענען געשטאַנען פֿלעשער װײַן, קאָניאַק און ליקערן. װאָס װעט איר בעסער טרינקען, װײַן צי שנאַפּס? מיר איז אַלץ אײנס, הער דאָקטער, האָט יעגער געזאָגט אַ פֿאַרשעמטער. אױב אַזױ װעלן מיר טרינקען װײַן, האָט דאָקטער צערבע געזאָגט און גענומען זיך צו די מאכלים, װאָס די אַלטע פֿרױ האָט אָנגעשטעלט, קרעפּסן, פֿלײש און אַלערלײ.

יעגער האָט זיך געשעמט עסן. דאָקטער צערבע האָט אים אויפֿגעמונטערט דערצו. ווי אומגעשיקט ער איז געווען בײַם עסן דאָקטער צערבע, אַזוי געשיקט איז ער געווען בײַם רעדן, וואָס ער האָט גאָר נישט אויפֿגעהערט אויף אַ ווײַלע. מאַך דאָ דײַן שנאָבל צו, דו דומער פּלוידערזאַק! האָט ער געבייזערט זיך אויפֿן פּאַפּוגיי, וואָס האָט נישט אויפֿגעהערט רופֿן זײַן מאָלצײַט, הער דאָקטער! לאָז הער דאָקטער רעדן!

אָ, איך בין נישט געוואוינט צו טרינקען, הער דאָקטער, האָט יעגער זיך פאַרענטפערט. וויין איז אַן איידעלע משקה, אַ געטראַנק פאַר דענקער, האָט דאָקטער צערבע געזאָגט און אָנגעקלאַפּט אין יעגערס גלאָז. אין דער צייט ווען ביר איז אַ וואולגאַרע משקה, דענקט איר נישט אַזוי, געאָרג? איך ווייס נישט, אָבער ווען הער דאָקטער זאָגט אַזוי, מוז עס געוויס אַזוי זיין, האָט יעגער געזאָגט שטיל. דאקטער צערבע האט אויפגעוויזן אז ער רעדט נישט פון דער הוילער האנט, נאר אז ער בויט זיין געדאנק אויף געשיכטליכע פאקטן. מען דארף זיך בלויז צוקוקן צו דער קולטור פון דער וועלט און מען קען זיך איבערצייגן אז אלע אלטע קולטורן זענען אויסגעוואקסן אין לענדער וואו די פעלקער האבן געטרונקען וויין. אזוי איז געווען מיט גריכנלאנד און רוים און עגיפטן און בבל און ארץ ישראל. שוין די אלטע העברעער האבן געזאגט אז וויין דערפרייט דאס הארץ פון א מענטש, נישט אזוי?

דאקטער צערבע האט נישט אויפגעהערט רעדן, ארויסברענגען זיין וויסן און געלערנטקייט און פילזייטיגקייט. ווען די אלטע דינסט האט אריינגעטראגן די שווארצע קאפע, האט ער געהייסן זי זאל נישט אוועקשטעלן אויפן טיש, נאר אויפן קליינעם טישעלע ביי דער סאפע, אויף וועלכער ער האט זיך אוועקגעזעצט, און איינגעלאדן יעגארן זיך צו זעצן לעבן אים. זיצנדיג אזוי אין דער וועכקייט האט ער פלוצלינג גענומען לייענען זיינע לידער, וואס ער האט זיי געקענט פון אויסענווייניג, לידער וואס מען האט זיי אים צוריקגעוויזן אין די יונגע יארן זיינע. ווי געפעלן זיי אייך, מיין ליבער געאָרג? האט ער געפרעגט נאך יעדער ליד. איך בין נישט דער וואס דארף אורטיילן, האט יעגאר געזאגט, גערירט פון כבוד וואס מען טוט אים אָן, אבער איך דענק אז זיי זענען הערליך. דאָקטער צערבעס בלאַס פּנים האָט געקראָגן קאָליר. זײַנע שטאַרע אױגן האָבן געפֿינקלט. איך דאַנק אײַך, יונגער פֿרײַנד, האָט ער געמורמלט און האַסטיק זיך צוגעבױגן צום יונגנמאַן לעבן זיך און אים געגעבן אַ קוש אין באַק. דאָס ערשטע, װאָס יעגאָר האָט געטאָן, איז געװען אָפּצורײַבן מיט דער האַנט די איבלדיקע באַרירונג, װאָס איז אים געבליבן אױף דער באַק פֿון אַ פּאָר גליטשיקע אַלטע ליפּן. דאָקטער צערבע האָט דערזען דעם בחורס איבל און ער האָט פֿאַרלאָרן דעם קאָליר אין פּנים. דאס איז געווען דער אויסדרוק פון א פאטער צו א זון, האט ער גערעדט מיט הכנעה. א פאטער געפיל פון אן איינזאמען מאן וואס דער שיקזאל האט אים בארויבט פון פאמיליען גליק און פאטערשאפט. איך האף אז איר וועט נישט נעמען פאר אומגוט מיין פאמיליאריטעט, מיין ליבער פריינד. יעגאר האט די האנט אנגענומען. אן איין ווארט צו דערמאנען וועגן דער דינסט וואס ער האט אים פריער פארגעלייגט, האט ער אים אריינגערוקט עטליכע באנקנאטן, נישט אין האנט נאר אין וועסטל קעשענע. יעגאר האט זיך אפגעגאסן מיט רויטקייט, הער דאקטאר, ניין! האט ער זיך געוועהרט. קיין איין ווארט נישט! האט דאקטאר צערבע באפוילן. איך פארשטיי אז איר זענט אן געלט, און איר וואלט מיך באליידיגט מיט נישט וועלן אננעמען פון מיר א קליינע הלוואה, יונגער פריינט. יעגאר האט געוואוסט אז עס איז אזוי, ער האט בלויז געציילטע סענטן געהאט, און האט זיך מער נישט געוועהרט. דאקטער צערבע האט אים באגלייט צו דער טיר, און אים געבעטן אריינקומען צו אים, ווען נאר ער וועט זיך פילן עלנט און געדריקט, און ער וועט זיין גליקליך אים צו העלפן גייסטיג און מאטעריעל. גאָר אין גיכן האָט זיך יעגער געפֿונען עלנט און געדריקט, גײַסטיק און מאַטעריעל. ער איז געקומען צו דאָקטער צערבען, אַלײן נישט װיסנדיק װי אַזױ עס איז רעכט געקומען דערצו,, איז ער געװען אין דער דאָקטערס דינסט. קאַפּיטל איין און פֿערציק. פאר דער גאנצער צייט וואס דאקטער קארנאווסקי האט זיך געגרייט צו די עקזאמענס כדי צו קענען אנהייבן פראקטיצירן אין נייעם לאנד, איז ער געווען אומרואיג צוליב איין עקזאמען, דעם שפראכליכן. גארנישט אין זינען געהאט האט ער דעם מעדיצינישן עקזאמען, עס איז אים בלויז געווען קאמיש וואס ער, א דאקטער פון זיין אנזען און עלטער, דארף זיך שטעלן צו אן עקזאמען ווי א סטודענט פון מעדיצין. צוזאַמען מיט דער לעכערלעכקייט דערפֿון, האָט ער געפֿילט זיך אַ ביסל באַליידיקט דעריבער. ווי מערסטנס אייראָפּעיִשע מעדיצינער, האָט ער נישט געהאַט קיין איבערגעהויבענע מיינונג וועגן דער מעדיצין אין נײַעם לאַנד, נאָר דעריבער געפֿילט זיך געטראָפֿן דערפֿון, וואָס ער, אַ באַרימטהייט פֿון יענער זייט, דאַרף דאָ אָנהייבן אַלף-בית אויפֿס נײַ. נישט קענענדיג קיין איינעם פון די דאקטוירים וועלכע וועלן דארפן זיך ארויסזאגן וועגן זיינע מעדיצינישע ידיעות, איז ער געווען זיכער ביי זיך אז קיין איינער פון זיי קומט נישט צו זיין קנעכל, און ער האט געפילט צו זיי א ווידערווילן אין פאראויס, וואס ער איז ביי זיי אין די הענט, וואס זיי דארפן אורטיילן איבער אים, א מעדיצינער פון זיין שניט. מער ווידערווילן ווי דאקטער קארנאווסקי האט געהאט צו זיי, צו די פארהערער זיינע, האבן די פארהערער געהאט צו אים און זיינס גלייכן, וואס זענען געקומען האלטן עקזאמענעס אין נייעם לאנד. פאר די עטליכע יאר זינט די טראנס-אטלאנטיק שיפן האבן אנגעהויבן אריבערצוברענגען איבערוואנדערער פון יענער זייט ים, האבן זיי מער פון אנדערע אריבערגעבראכט מעדיצינער אהער. אין די ערשטע צייטן האבן די היימישע דאקטוירים אויפגענומען מיט אפענע ארעמס די פרעמדע, איבערהויפט די בארימטהייטן, וואס איז געווען א כבוד צו האבן אזעלכע אין דער פראפעסיע. אבער ווען די שיפן האבן אנגעהויבן צו ברענגען צופיל מעדיצינער פון יענער זייט, צופיל ספעציאליסטן און בארימטהייטן, האבן די היימישע דאקטוירים גענומען קוקן מיט פארדרוס אויף די אנגעקומענע. וואס ווייטער איז דער פארדרוס געווארן אלץ שטארקער און דערגרעכט אפילו צו האס. ערשטנס האבן א טייל פון די איינגעוואנדערטע שוין צופיל ארויסגעוויזן די בארימטקייט זייערע, און געקוקט פון אויבן אראפ אויף די היימישע בארימטקייטן וועלכע זיי האבן נישט אנערקענט. דאס האט אסאך בייז בלוט געמאכט. צווייטנס האבן די נייע דאקטוירים צוגענומען פאציענטן פון די איינגעזעסענע קאלעגן זייערע, אסאך פון די פרעמדע האבן אויך געמאכט נוצן פון זייער פרעמדקייט און זיך פארגעשטעלט פאר בארימטהייטן, כאטש זיי זענען נישט מער ווי מיטלמעסיגקייטן געווען אויף יענער זייט. די פארביטערונג האט דעריבער גענומען וואקסן מיט יעדן טאג. אין קלובן, ביי ברידזש שפילן, ביי גאלף, וואו נאר די היימישע דאקטוירים האבן זיך באגעגנט, האבן זיי גערעדט מיט כעס וועגן דער פארריסנקייט פון די נייע לייט. צוזאַמען מיט אמת'ע פאַלן האָט מען דערציילט שוין אין איינוועגס אַלערליי נישט געשטויגענע, נישט געפלויגענע געשיכטעס, גוזמאות, רכילות. די בעסטע רכילות וועגן די פרעמדע האָט אָנגעטראָגן דאָקטער אַלבערטי. און כאָטש מען האָט צווישן דאָקטוירים געקענט דאָקטער אַלבערטי פאַר אַ ליגנער און רכילות'ניק, האָט מען זיך צוגעהערט צו אים, ווייל מען האָט געוואָלט גלויבן אין דעם, וואָס ער האָט דערציילט. דאקטאר אלבערטי האט א ביטערע מלחמה געפירט קעגן די אנגעפארענע קאנקורענטן, ער האט זיי גערודפ'ט ווי ווייט ער האט געקענט. א הויכער, אן אדערדיגער, מיט אן אפגעטראגן פנים וואס מען קען נישט וויסן ווי אלט עס איז, ווייל אמאל זעט עס אויס גאר אלט און אמאל זעט עס אויס אסאך אסאך יונגער, מיט שיטערע האר פון אומבאשטימטן קאליר, נישט שווארץ, נישט בלאנד, נישט געל און נישט גרוי, נאר א געמיש פון די אלע פארבן צוזאמען. מיט אומבאשטימטע שטריכן אין פנים, וואס מען קען נישט וויסן צו וועלכע ראסע עס געהערט, ווייל עס קען זיין אזוי גוט סלאוויש ווי גערמאניש, לאטייניש ווי סעמיטיש, און מער פון אלץ זעט עס אויס אזוי ווי עס וואלט געווען א געמיש פון די אלע ראסן צוזאמען. איז דאקטער אלבערטי געווען זייער א באקאנטע פיגור אין דער מעדיצינישער וועלט אין מאנהעטן, כאטש קיינער האט נישט געוואוסט ווער ער איז און וואס ער איז, ווען ער איז געקומען און פון וואנעט ער איז געקומען.

ווען אים איז ענג געווארן דער באוערי האט ער אריבערגעקליבן זיך העכער צו א לייטישער וואוינונג, און אנשטאט אנאנסירן זיך אין די טואלעטן פון סאלונס האט ער גענומען אנאנסירן זיך אין די צייטונגען, אלץ מיט זיין פארטרעט, מיטן שפאנישן בערדל און מיט די פענסנע אויף א בענדל. ער האט געהיילט אלץ, יעדע קראנקייט אין דער וועלט, מיט א גאראנטיע, אבער מער פון אלץ האט ער געהיילט ווייבערישע קראנקייטן. אין גאס האט מען גערעדט שלעכטס אויף אים, אז ער טרייבט אפ קינדער ביי ווייבער, אז ער טשעפעט זיך צו ווייבער וואס קומען מיט סודות צו אים, אבער מען האט אים קיינמאל נישט געכאפט ביי דער האנט, ווייל ער האט געוואוסט ווי אזוי זיך צו היטן די פעל. חוץ דעם איז ער אין די שפעטע שעה'ן ביינאכט אפגעזעסן אין די סאלונס און געטרונקען מיט די פאליטישאנס פון דער געגנט און זיי האבן פארווישט אלע מסירות אויף אים. איינמאל ווען א פאציענטקע איז נאך אן אבארט געשטארבן ביי אים אין קאבינעט איז ער ארעסטירט געווארן. די פריינט זיינע פון די סאלונס און קלובן האבן גארנישט געקענט מער פארווישן די זאך. דאס ערשטע מאל האבן די צייטונגען געדרוקט דאקטער אלבערטי'ס פארטרעט אומזיסט, און אויך נישט צווישן די אנאנסן, נאר אויף דער סאמע ערשטער זייט. נאכדעם איז זיין פארטרעט פארשוואונדן פון די צייטונגען. אבער דאקטער אלבערט איז נישט פארפאלן געווארן. ווי גיך ער איז אריין אין געפענגעניש, אזוי גיך איז ער ארויס פאר'ן טערמין און צוריק גענומען פראקטיצירן. א צייט לאנג איז ער געווען א דאקטאר אויף שלעפ-שיפן וואס האבן געשמוגלט כינעזער פון כינע צו אמעריקאנער ברעגן. דערנאך האבן די פריינט זיינע פון די סאלונס געקראגן פאר אים א פאסטן אלס א האפן דאקטאר. אז עטליכע יאר זענען פאראיבער און דער סקאנדאל מיט זיין פראצעס איז פארגעסן געווארן אין שטאט, האט דאקטאר אלבערטי אוועקגעווארפן די קהל'שע פאסטנס אויף וועלכע מען האט קיין גרויסע זיבן זאכן נישט געקענט מאכן, און געעפנט א קאבינעט אין סאמע אריסטאקראטישסטן טייל פון שטאט. ער האט שוין זיין בערדל מער נישט געלאזט אנוואקסן ווייל עס איז שוין צופיל געווען קאמפראמיטירט בעת'ן פראצעס, אבער דערפאר האט ער גענומען טראגן זייער שטייפע און זייער הויכע קראגנס וואס קיינער האט מער אזעלכע נישט געטראגן. אזוי האט ער זיך געקליידט אינמיטן דער וואך ווי צו א חתונה, תמיד מיט געשטרייפטע הויזן, מיט געשניטענע פאלעס אין ראק, מיט א ווייסן שניפס און מיט א בלוט רויטע רויז אין לאץ. די האר האט ער געלאזט וואקסן טיף אין קארק אריין ווי אלטמאדישע מוזיקער גייען אזוי. אנשטאט היילן יונגע ווייבער פון וועלכע מען קען האבן צרות, האט ער גענומען אננעמען אויסשליסליך עלטערע פרויען, פארזעסענע רייכע מוידן וואס ליידן נישט פון האבן און טראגן, נאר פון נישט האבן און נישט טראגן. פונקט אזוי האט ער אויפגעהערט קומען אין סאלונס, נאר גענומען אריינקומען אין רייכע הייזער, ווערן טעטיג אין פרויען קאמיטעטן, ליינען לעקציעס פאר אויסדערוויילטע דאמען וועגן מאדערנע מעדיצין, און היילן היסטערישע ווייבער, נישט מיט אנגענומענע מעטאדן, נאר מיט מאסאזש און מיט אייגנארטיגע פילן און וואסערלעך וואס ער האט אליין צוזאמענגעשטעלט. ווי אמאל ווען ער פלעגט מאכן א רושם אויף נייטארינס און קליינע ביזנעסלייט מיט זיין שפאניש בערדל און מיט די פענסנע אויפן בענדל, אזוי האט ער איצט געמאכט א גרויסן רושם אויף רייכע אלטע אלמנות און פארזעסענע מוידן מיט זיין איבערגעטריבענע עלעגאנץ, מיט זיינע אייגענע הייל מעטאדן און מער פון אלץ מיט זיין בריטישן ענגליש וואס ער האט פלוצלינג גענומען רעדן זינט ער איז אריין אין די הויכע פענסטער. ווען נאכן קריג.

אזוי איז ער אויך געווארן אנגעזעהן אין דער געזעלשאפט, מען האט אים איינגעלאדן צו געריכטליכע עקספערטיזעס, צו באראטונגען וועגן שטאטישע געזונטהייטס עניינים, אנגעזעהענע דאמען האבן אפילו גענומען רופן פראפעסאר, קעגן וואס דאקטאר אלבערט האט זיך נישט איבריג געווערט, אפילו אלטע דאקטוירים ס'האבן אמאל נישט געוואלט זיך באגעגענען מיט דאקטער אלבערטי, ווייל זיי האבן אים געהאלטן פאר א שארלאטאן וואס ברענגט אומכבוד דער פראפעסיע, האבן אים איצט געדולדעט און אפילו ארויסגעוויזן אים פריינטשאפט. מען האט מורא געהאט אנצוהייבן מיט אים, מען האט געציטערט פאר זיין גרויס מויל, פאר זיין רכילות לשון הרע און פאר זיין שארפער צונג.

ווי ער, אזוי האבן עס געטאן פיל אנדערע דאקטוירים וואס האבן געהאט א בייז הארץ אויף די פרעמדע קאנקורענטן. אן צונויפרעדן זיך דעריבער, האבן זיי ביי עקזעמינירן נייע מעדיצינער גענומען אויף דורכווארפן די נייע לייט וואס גייען אויף זייער ברויט. בלויז איינעם צווישן א סך דורכגעלאזט. זיי האבן שוין דערקענט ווער עס איז פון יענער זייט ים, כאטש מען האט די עקזעמינירטע פאר די אויגן נישט געזען. מען האט עס דערקענט פון זייערע געשריבענע ענטפערס, סיי פון די אותיות וואס זענען געווען אנדערש פון די היגע, סיי פון פרעמדן ענגליש, וואס ווי גוט פרעמדע האבן זיך נישט באמיט צו זיין דערין, האט מען פארט ארויסגעזען זייער פרעמדקייט דערין. מען האט זיי אפגעווארפן פאר דעם קלענסטן פעלער, פאר דער אומוויכטיגסטער נאכלעסיגקייט. נישט נאר זענען אומבאקאנטע דאקטוירים דורכגעפאלן, נאר בארימטהייטן און פראפעסארן, פארקערט, אט די בארימטהייטן זענען נאך מער דורכגעפאלן ווייל זיי האבן זיך ווייניגער געגרייט. דאקטאר אלבערט האט זיך געפילט געהויבן וואס ער האט מיט זיינע פראגן דורכגעווארפן אן אלטן פראפעסאר. ער האט זיך בארימט דערמיט פאר קאלעגן דאקטוירים. אנדערע וואס האבן זיך געשעמט אפן מודה צו זיין דערין האבן אינערליך געפילט א הנאה דערפון. עס איז געווען דערין דער זיסער געפיל פון באשיצן זיך, נאך מער פון נעמען נקמה אין א גרעסערן פון זיך. זיי האבן זיך געקאכט די דורכגעפאלענע בארימטהייטן, געבייזערט זיך, געמאכט אש און בלאטע פון די עקזאמינירער וואס האבן געהאט די העזה דורכצואווארפן זיי, די בארימטהייטן און ספעציאליסטן, אבער עס האט זיי גארנישט געהאלפן. אדער זיי האבן געמוזט אוועקלייגן די מעדיצין און נעמען זיך צו עפעס אנדערש, אדער זיי האבן געמוזט אנהייבן לערנען אויפסניי ווי אין די סטודענטן יארן אן וועלכע זיי האבן שוין געהאט פארגעסן. אזוי האט אויך נישט געהאלפן דאקטער קארנאווסקין זיין כעס און אויפרעגונג ווען ער האט דערזען פאר זיך די צוועלף פראגן אויף דעם בויגן וואס מען האט אים דערלאנגט ווען עס איז געקומען האלטן עקזאמען. עס זענען נישט געווען די קעגנשטאנדן וואס זענען דאקטער קארנאווסקין געווען פרעמד. כאטש ער האט שוין עטליכע יאר נישט פראקטיצירט, זענען זיי פאר אים געווען אייגן ווי זיינע צען פינגער פון די הענט, אט די אלע עלעמענטארע קעגנשטאנדן וואס מען פרעגט ביי א סטודענט פון מעדיצין. ער האט געוואוסט אין שלאף די אלע ידיעות אין אנאטאמיע, פאטאלאגיע, כעמיע, ביאכעמיע, היגיענע, אפגערעדט פון כירורגיע. אויפגערעגט איז ער געווארן פון די פראגן איבער אט די קעגנשטאנדן. זייער לעכערליכע פראגן זענען דאס געווען, האט דאקטער קארנאווסקי געזען פראגן וואס האבן גארנישט צו טון מיט דער קוואליטעט פון א מעדיצינער. ערגער דערפון איז געווען וואס ער האט נישט געקענט ענטפערן אויף אלע פון אט די לעכערליכע פראגן. וויפיל ער האט נישט אנגעשטרענגט זיין מח צו דערמאנען זיך דעם פראצענט פון פראטעין און צוקער אין רוקנמארך פליסיגקייט כדי צו ענטפערן אויף אט דער פראגע אין עקזאמען בויגן, האט ער עס נישט געקענט אויף זיכער ארויסברענגען פון זכרון. דאקטער קארנאווסקי איז געווען אויסער זיך פון צארן. ער וואס האט הונדערטער אפעראציעס אויפן רוקן ביין געמאכט אויפן פראנט, ער דער אנגעזעהנסטער כירורג פון פראפעסאר הלעווי'ס קליניק האט נישט געקענט ענטפערן אויף א מעדיצינישער פראגע ביי אן עקזאמען. עס איז נישט געווען דער כעס אויף זיך אליין. דאקטער קארנאווסקי האט געוואוסט אז דאס האט גארנישט צו טון מיט דער קוואליטעט פון א מעדיצינער. נאר מיט זיכרון, א זאך וואס א יונגער סטודענט קען אפט געדענקען און אן אלטער פראקטיקער נישט. ער איז געווען זיכער אז אפילו פראפעסאר הלוי וואלט געלאכט ווען מען שטעלט אים אזא פראגע מיטאמאל, און ער וואלט געהייסן זיך דערלאנגען א האנטבוך אריינצוקוקן דערין וועגן דעם. אדער ער וואלט געפרעגט א יונגן מעדיצינער וואס איז נאר וואס ארויס פון אוניווערסיטעט און געדענקט נאך אזעלכע זאכן. דאס ערגסטע איז געווען וואס דא האט מען נישט געקענט אריין קוקן אין קיין ביכער, נישט מען האט געקענט פרעגן דעריבער א קאלעגע ביי דער זייט, דא האט מען גארנישט געטארט נאכקוקן, נישט פרעגן קיינעם, נאר ענטפערן אויף דער פראגע אין עקזאמען בויגן. דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט געברענט אין צאָרן אױף דעם דאָקטער, װאָס האָט אים די פֿראַגע אַװעקגעשטעלט אין עקזאַמען-בױגן. ער װאָלט אים געשפּיגן אין פּנים פֿאַר זײַן נאַרישקײט אָדער בײזװיליקײט אַװעקצושטעלן אים אין אַזאַ לאַגע. פֿאַרדריסלעכער איז געװען דאָס, װאָס ער האָט אַפֿילו נישט געהאַט אױף װעמען צו כּעסן זיך, װעמען צו האַסן, מיט וועמען אויסצוטענה'ן זיך, ווייל ער האט נישט געזעהן קיין מענטש פאר זיך, נישט געוואוסט אפילו דעם נאמען פון דעם פראגע שטעלער, נאר געהאט פאר זיך בלויז א פאפיר, א נאריש אדער בייזוויליג פאפיר, אין וואס זיין גורל איז געלעגן. די מינוטן זענען געלאפן. מיט יעדער מינוט מער איז געוואקסן דאקטער קארנאווסקי'ס אומרואיגקייט. אומרואיג צוליב דער אומרואיגקייט האט ער גענומען פלאנטערן זיך אין זאכן וואס זענען פריער געווען פאר אים קלאר, ער האט געמאכט גרייזן אין דער ענגלישער גראמאטיק, געכאפט זיך אז ער האט די גרייזן געמאכט און געוואלט זיי פארריכטן, אבער ער איז אריינגעפאלן אין נייע. אזוי האט ער אויך געמאכט פעלערן אין אויסלייגן, אין וואס ער איז אלעמאל. אזוי גוט געווען ווי אין די סטודענטן יארן ווען ער איז געשטאנען צום עקזאמען פארן געהיימראט לענסבאך, אזוי איז ער געווען נערוועז און אומרואיג, די הענט, די טרוקענע, ווארעמע הענט זיינע האבן אפילו גענומען ווערן פייכט אין זיין אומרואיגקייט, די פען האט אים געציטערט אין דער האנט, ער איז געווען זיכער אין פאראויס אז ער מאכט פעלערן, און אט די זיכערקייט האט אים אינגאנצן דערשלאגן. די ווייזערס אויף זיין זייגערל וואס ער האט אוועקגעלייגט אויפן טיש האבן זיך גערוקט אלץ ווייטער און ווייטער. עס האבן זיך דערנענטערט די צוויי שעה צייט וואס ער האט געהאט אויף אויסצופילן די פאפירן. ווי איינער וואס האט שוין גארנישט וואס צו פארלירן האט ער זיך אונטערגעווארפן דעם פאטום און געשריבן וואס ס'איז אים געקומען אין געדאנק, אבי צו פארענדיגן דעם עקזאמען בויגן און אים אפגעבן צו דער צייט. ער האט זיך געלאזט אויף הפקר, זיכער זייענדיג אז ער איז דורכגעפאלן. ער האט קיין טעות נישט געמאכט. ער איז דורכגעפאלן און געדארפט אנהייבן גרייטן זיך אויפסניי צו א נייעם עקזאמען. וויסנדיג ביי זיך אז עס איז נישט געווען זיין שולד אין דורכפאלן, האט ער פון דעסטוועגן גענומען פילן זיך פארשעמט פאר דעם דורכפאל זיינעם. ער האט זיך געשעמט פאר טערעזע'ן, פאר דער לערערין מיט מיס דוליטל, וואס האט אין אים אזויפיל איינגעארבעט אין אירע ענגלישע לעקציעס, פאר באקאנטע און פריינט, פאר זיך אליין. די בושה איז נאך גרעסער געווען וואס אנדערע דאקטוירים, יונגע און נישט אנגעזעענע, אויף וועלכע ער האט זיך רעכט נישט אומגעקוקט אויף יענער זייט, זענען יא דורכגעגאנגען און גענומען איינארדענען קאבינעטן. מיט בושה האט ער עס דערציילט טערעזען, שמייכלענדיג פארלוירן פון דער אומזיניגקייט. טערעזע האט אים אויסגעהערט, געטרייסט אים. דאקטער קארנאווסקי האט זיך נישט געלאזט טרייסטן. זיין גאנצע ארבעט, דאס זיצן אויף דער שולבאנק אין זיינע יארן, דאס חזר'ן ווערטער, די אלע גרייטענישן און מי און דערנידעריגונג זענען געווען אומזיסט. ווידער האט ער געדארפט אנהייבן אויפ'ס ניי, ווידעראמאל פון אלף בית. דערביי איז ער נישט געווען זיכער צי דאס צווייטע מאל וועט גיין בעסער ווי דאס ערשטע, ווייל עס איז נישט מער א זאך פון וויסן צו וואס מ'קען זיך פארברייטן, עס איז א שפיל, א מזל זאך. דאס ערגסטע איז געווען וואס פון אלע אפשפארונגען וואס ער האט ארויסגעראטעוועט פון יענער זייט איז גארנישט געבליבן, וויפיל טערעזע האט נישט געקארגט, געשניטן זיך די פינגער ביי פירן דאס באלעבאטישקייט, איז שוין נישט געווען מער פון וואס צו שפארן. צום ערשטן האט דאקטער קארנאווסקי גענומען פארזעצן זאכן, פריער דאס גאלדענע זייגערל, דערנאך דעם רינג מיט א שטיינדל וואס ער האט געקראגן פון טערעזע'ן א מתנה, טערעזע פֿון איר זײַט האָט גענומען פֿאַרזעצן אירע פֿינגערלעך. נאָך דעם צירונג האָט זי גענומען אַװעקטראָגן אין אַנטיק-געשעפֿטן אירע קרישטאַלן און װאַזעס, קעראַמיקן און פֿאַרביק גלאָזװאַרג, בריסעלער שפּיצן און דרעזדענער פּאַרצעלײַן. די אַנטיק-הענדלער האָבן נישטיקע געלטער פֿאַר זײ געגעבן, װען עס איז מער גאָרנישט געװען װאָס צו פֿאַרקױפֿן און מען האָט געדאַרפֿט אױף דער הוצאה, האָט דאָקטער קאַרנאָװסקי גענומען ברענגען קונים אױף זײַנע רענטגען-מאַשינען. טערעזע האָט געקראָגן רױטע פֿלעקן אין װײַסן פּנים. נײן, געאָרג, האָט זי זיך געװערט, איך װעל גײן אַרבעטן, אַ דינסט זײַן, װאַשן װעש, אַבי נישט לאָזן רירן די מאַשינען. דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט אױף איר אַזאַ קוק געטאָן, אַז דער מאַמעס מילך איז איר גערונען געװאָרן פֿון די ליפּן. װאָס װאָס, נאָר אַזױ געפֿאַלן בײַ זיך איז ער נישט געװען, אַז אַ פֿרױ זאָל זײַן זײַן פּרנסה-געבערין. אַ פּוסטקייט אין האַרץ האָט ער דערפֿילט, ווען מען האָט די מאַשינען אַרויסגעטראָגן, ווי ווען מען דערפֿילט בײַם אַרויסטראָגן אַ מת פֿון שטוב. טערעזע האָט געוויינט. דאָקטער קאַרנאָווסקי האָט זיך אָנגעבייזערט אויף איר, כּדי צו דערשלאָגן דאָס אייגענע געוויין, וואָס איז אים געשטאַנען אין האַלדז. נישט וויינען, גוייִשער קאָפּ, האָט ער באַפֿוילן, נישט וויינען! א צייט האט מען געלעבט פון די געלטער וואס מען האט געקראגן פאר די מאשינען, געלעבט שפארזאם און אויסגערעכנט אין דער נייער קליינער וואוינונג. דאקטער קארנאווסקי האט ווי פריער גע'חזר'ט ווערטער פון ווערטערבוך, געליינט הויך, צוצוגעוואוינען זיך צו דער שפראך, געגרייט זיך צום צווייטן עקזאמען. אזוי האט ער געשפאצירט, געמאכט גימנאסטיק, אבי זיך האלטן אין די הענט. ווען אין די לעצטע געלטער איז אויך געווארן שמאל און עס האט געהאלטן ביי בלייבן אויפן וואסער אין דער פרעמדער שטאט, האט ער פלוצלינג דערפילט דעם גאנצן אומזין פון זיין יינגלערישע פוסט-און-פאסטקייט און אוועקווארפן די ביכער. דאס ערשטע מאל פאר דער גאנצער צייט האט ער מער נישט געמאכט קיין גימנאסטיק אין פרימארגן, אזוי האט ער אויך נישט געמאכט זיין מארגן שפאציר, נאר אוועקגעפארן מיטן סאבוועי צום אנקל הערי באלד אינדערפרי, כדי צו פארכאפן אים נאך אין שטוב און צו רעדן מיט אים וועגן תכלית. You have reached the end of disc fifteen, please go on to disc sixteen.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.